אורייתא! מסכת פסחים דף כ"א עמוד ב', די פערצנטע שורה פון אנהייב עמוד. און אזוי ווי אונז האמיר דאך געלערנט דא אין די משנה אז חמץ איז אסור בהנאה ברענגט די גמרא אמר חזקיה דער אמורא חזקיה האט געזאגט, ער איז געווען דער רבי פון דעם אמורא רבי יוחנן, מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה, פון ווי לערנט מען ארויס אז מען טאר נישט הנאה האבן פסח פון חמץ, דאס מיינט נישט נאר אז מען טאר עס נישט עסן נאר אז מען טאר עס אפילו נישט פארקויפן אדער אנדערע הנאות, שנאמר, עס שטייט אין פסוק אין פרשת בוא לא יאכל חמץ, די חמץ זאל נישט ווערן געגעסן, עס וואלט געקענט שטיין לא תאכל חמץ, דו זאלסט נישט עסן קיין חמץ, פארוואס שטייט א לשון נפעל עס זאל נישט ווערן געגעסן, לא יהא בו היתר אכילה, אז דער חמץ זאל נישט האבן קיין שום היתר וואס ברענגט אפילו צו עסן א צווייטע זאך וואס איז נישט חמץ, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז מען זאל נישט פארקויפן דעם חמץ און מיט די געלט קויפן אנדערע זאכן צו עסן אפילו יענע זאכן זענען נישט קיין חמץ, ווי רש"י זאגט ווייל רוב הנאות, קומט דאך אן צום עסן, ווייל געווענטליך ווען א מענטש פארקויפט א זאך קויפט ער דאך מיט די געלט עסן, איז מיט דעם האט די תורה געוויזן אז מען טאר נישט הנאה האבן, אז ער שרייבט לא יאכל עס זאל נישט ווערן געגעסן, דאס מיינט אז דורך די חמץ זאל גארנישט ווערן געגעסן, אפילו אנדערע זאכן אויך נישט, דאס מיינט אז מען טאר עס נישט פארקויפן, און פונקט ווי מען טאר עס נישט פארקויפן, טאר מען נישט האבן קיין שום אנדערע הנאה דערפון אויך נישט. דער רש"ש האט אפגעלערנט אז לא יאכל חמץ מיינט פשוט אז נישט נאר דער מענטש זאל עס נישט עסן, ס'זאל נישט געגעסן ווערן דורך אים פאר זיין הונט, ער זאל עס נישט געבן פאר זיין בהמה, דאס איז די לשון נפעל, און פון דעם זעט מען אז מען טאר נישט הנאה האבן פון קיין חמץ. איז די גמרא מדייק, טעמא דכתב רחמנא לא יאכל חמץ, הא לא כתב לא יאכל, ווען ס'וואלט נישט געשטאנען לא יאכל, ווען ס'וואלט געשטאנען למשל לא תאכל חמץ, הוה אמינא וואלט איך ווען יא געזאגט איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע, אזוי האלט דער אמורא חזקיה, זאגט אבער די גמרא ופליגא דרבי אבהו, די מימרא פון רבי אבהו דער אמורא וואס מען גייט יעצט ברענגען קריגט אויף די מימרא פון חזקיה, רבי אבהו איז געווען א תלמיד פון רבי יוחנן, האמיר דא א מחלוקת פון די רבי מיט רבי יוחנן מיט א תלמיד פון רבי יוחנן חזקיה און רבי אבהו, דאמר רבי אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל אדער לא תאכלו, אפילו ווען ס'שטייט נישט קיין לשון נפעל עס זאל נישט געגעסן ווערן, ס'שטייט. לא יאכל, ער זאל נישט עסן, לא תאכל, דו זאלסט נישט עסן, לא תאכלו, זיי זאלן נישט עסן, אפילו ווען די תורה רעדט דיירעקט נאר פון עסן, אז די מענטש זאל נישט עסן, און פון דעסטוועגן דאך אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה משמע מיינט עס נאך אלץ אז מען טאר נישט הנאה האבן דערפון אויך נישט. עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה, אויסער אז די תורה עט ארויסשרייבן קלאר אז מען מעג יא הנאה האבן פונקט ווי ער האט ארויסגעשריבן ביי נבילה, אונז וועלן שוין באלד זען אז ס'שטייט לא תאכלו כל נבילה. און די תורה איז עס בפירוש מתיר בהנאה ווי ס'שטייט לגר אשר בשעריך תתננה, געב עס אוועק פאר א גר תושב ואכלה און ער זאל עס אויפעסן, או מכור לנכרי אדער פארקויף עס פאר א גוי וואס האלט נישט קיין שבע מצוות. פארוואס האט די תורה געדארפט מתיר זיין אז מען זאל עס געבן פאר א גוי, איז משמע פון דעם אז ווען נישט די היתר וואס די תורה האט בפירוש געשריבן וואלט מען עס טאקע נישט געטארט געבן, זעט מען פון דעם אז אפילו ווען ס'שטייט, סתם לא תאכלו ער זאל נישט עסן מיינט עס אויך נישט דווקא עסן נאר ס'מיינט מען טאר אפילו נישט הנאה האבן, זעהט מען דאך אז רבי אבהו קריגט אויף חזקיה, הגם לגבי חמץ זענען זיי ביידע מודה אז ס'איז אסור בהנאה, ווייל ביי חמץ שטייט דאך לא יאכל וואס אפילו חזקיה איז מודה אז ס'מיינט א איסור הנאה, אבער רבי אבהו האט געהאלטן אז אפילו אן דעם לא יאכל ווען ס'שטייט סתם אזוי לא תאכל אדער לא תאכלו וואלט עס אויך געמיינט א איסור הנאה והא ראיה אז די תורה האט געדארפט מתיר זיין נבילה בהנאה איז משמע אז דארט ווי די תורה איז טאקע נישט מתיר איז עס יא אסור בהנאה און ביי נבילה שטייט נישט לא יאכל, ס'שטייט לא תאכל כל נבילה. באלד וועמיר זעהן וואס חזקיה וועט ענטפערן אויף דעם. יעצט גייט די גמרא ברענגען א ברייתא אויף די היתר וואס די תורה האט געגעבן ביי נבילה. דתניא, מען לערנט אין א ברייתא לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנכרי. מען דארף וויסן דא אז גר מיינט נישט קיין גר צדק, א גר צדק איז דאך א איד ער טאר נישט עסן קיין נבילה, מען רעדט דא פון א גר תושב, דאס מיינט א גוי וואס מען מעג אים לאזן וואוינען אין ארץ ישראל ווייל ער האלט די שבע מצוות, ער האט זיך מקבל געווען נישט צו דינען עבודה זרה, און אזוי אויך די אנדערע זעקס מצוות. און נכרי מיינט א פרעמדער, איינער וואס האלט נישט די שבע מצוות וואס מען טאר אים אפילו נישט לאזן וואוינען אין ארץ ישראל. זאגט די ברייתא אין לי אלא לגר בנתינה ולנכרי במכירה, די תורה האט דאך דא געזאגט אז מען זאל עס געבן פאר א גר, אוועקגעבן מיינט אומזיסט אן קיין געלט, אדער פארקויפן פאר א גוי וואס האלט נישט די שבע מצוות און אים זאל מען דווקא יא רעכענען געלט. לגר במכירה מנין, וויאזוי ווייס איך אז איך האב א רעכט צו פארקויפן אפילו פאר א גר תושב? אפשר האט די תורה געוואלט אז מען זאל עס אים דווקא געבן בחינם ווייל ער האלט די שבע מצוות? תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק לגר אשר בשעריך תתננה, און גלייך נעבן דעם שטייט או מכור לנכרי, ס'וואלט ווען געקענט שטיין תתננה לגר אשר בשעריך, או מכור לנכרי, געב עס אוועק פאר א גר, אדער פארקויף עס פאר א גוי, פארוואס ווען ס'קומט צו א גר האט ער קודם מקדים געווען די ווערטער לגר אשר בשעריך, און ווען ס'קומט צו א גוי האט ער קודם מקדים געווען וואס מען זאל טון אז מען זאל עס פארקויפן, ווייל די תורה האט געוואלט אז די צוויי ווערטער זאל שטיין איינס נעבן די אנדערע תתננה או מכור, און אזוי וועל איך זאגן אז די ווארט או מכור גייט אויף ארויף, ס'איז כאילו ווי ס'שטייט לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור, אדער קענסטו עס אויך פארקויפן פאר דעם גר, דו האסט צוויי ברירות, אדער געב עס אים בחינם אדער פארקויף עס. פרעגט די ברייתא לנכרי בנתינה מנין, וויאזוי ווייס איך אז פאר א גוי וואס האלט נישט די שבע מצוות מעג איך עס אפילו געבן בחינם? אפשר וויל טאקע די תורה אז ווייל ער האלט נישט קיין שבע מצוות טאר מען אים נישט געבן בחינם נאר מ'מוז אים רעכענען געלט דערפאר? און באמת איז דאך דא אזא מין איסור פון לא תחנם, תלמוד לומר תתננה ואכלה או מכור לנכרי, איז דאס דער זעלבער לימוד ווי פריער, פארוואס זעט מען אז ביי א גר האט קודם די תורה מקדים געווען לגר, דעם גוי, און נאכדעם זאגט ער תתננה, און ווען ס'קומט צום נכרי האט ער קודם מקדים געווען וואס מען זאל טון אז מען זאל עס פארקויפן, און נאכדעם זאגט ער דעם גוי, מכור לנכרי, האט די תורה געוואלט אז די צוויי ווערטער זאל שטיין איינס נעבן די אנדערע, תתננה או מכור, און אזוי קען מען נעמען די ווארט תתננה זאל גיין אויף אראפ, תתננה או מכור לנוכרי, דו קענסט עס פארן גוי אויכעט אוועק געבן אדער פארקויפן, עס קומט אויס אז פארדעם האט די תורה געשטעלט די צוויי ווערטער תתננה מיט מכור, צווישן א גר מיט א גוי, אז מען זאל עס קענען ליינען אויף ארויף און אויף אראפ, ווי די ברייתא פירט אויס נמצאת אומר, ס'קומט אויס אז דו זאגסט יעצט אחד גר ואחד נוכרי, בין במכירה בין בנתינה, דברי ר' מאיר אזוי האלט דער תנא ר' מאיר. ר' יהודה דער תנא אומר דברים ככתבן, ס'איז טאקע יא אזוי ווי ס'שטייט לגר בנתינה, אז פאר א גר תושב דארף מען עס דווקא געבן אומזיסט, ולנכרי במכירה, און פאר א גוי וואס האלט נישט די שבע מצוות מוז מען דווקא רעכענען געלט דערפאר, אבער מען טאר עס אים נישט געבן אומזיסט, און ווי אונז האבן שוין פריער דערמאנט די לא תחנם, די גמרא אין עבודה זרה דף כ' זאגט טאקע אז רבי יודא האלט אז מען טאר נישט געבן א מתנה פאר א גוי, וויבאלד ער האלט נישט די שבע מצוות האט די תורה געוואלט אז מען זאל זיך דערווייטנעווען פון אים און נישט געבן מתנות וואס דאס ברענגט א קירוב הדעת. ביז אהער גייט די ברייתא, און די גמרא פרעגט מאי טעמא דר' יודא, מילא ר' מאיר האט זייער שיין מסביר געווען, אז די תורה האט דערפאר געשטעלט תתננה מיט מכור איינס נעבן די אנדערע מען זאל עס קענען דרש'נען ארויף אדער אראפ, אבער פארוואס טאקע האלט ר' יודא נישט פון דער דרש? זאגט די גמרא ווייל אי סלקא דעתך כדאמר ר' מאיר אז ביידע ווערטער גייען אויף ארויף און אויף אראפ, לכתוב רחמנא וואלט דער אייבערשטער געדארפט שרייבן אין די תורה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, ומכור לנוכרי, או למה לי, פארוואס דארף שטיין די או מכור, או ווייזט דאך אזוי ווי אז מען טיילט עס אפ, אדער זאל מען דאס טון אדער זאל מען יענץ טון, שמע מינה איז געדרינגען לדברים ככתבן אז די תורה טאקע איז דירעקט געשריבן או, אז מען זאל וויסן ס'איז איינע פון די צוויי, אדער זאל מען טון אזוי אז געבן בחינם פאר א גר, אדער טאקע דווקא פארקויפן פאר א גוי. פרעגט די גמרא ור' מאיר וואס וועט ער ענטפערן פארוואס שטייט או? להקדים נתינה דגר למכירה דנכרי, אז אויב א מענטש האט א מעגליכקייט אדער עס צו געבן פאר א גר אדער צו פארקויפן פאר א גוי, זאל מען ענדערש עס געבן פאר א גר. מען גייט נישט יעצט אריין דא אין די נקודה פון געבן בחינם אדער געבן פאר געלט, ווייל מען האט דאך יעצט געשמועסט אז ער האט א ברירה צו רעכענען געלט, ער האט א ברירה צו געבן בחינם, יעצט גייט מען אריין אין די נקודה ווען ס'איז דא ביידע א גוי אדער א גר תושב, זאגט די תורה אז לכתחילה געב עס ענדערש פאר דעם גר תושב. און אויב ס'איז נישט דא קיין גר תושב דעמאלט זאלסטו עס געבן פאר א גוי, און טאמער ס'וואלט געשטאנען ומכור וואלט איך געזאגט דו קענסט טון ביידע וועלכע דו ווילסט, ווייל ס'שטייט או וואס דאס מיינט לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה דאס דארפסטו לכתחילה טון או, אבער אויב דו האסט נישט קיין ברירה און דו טרעפסט נישט קיין גר תושב דעמאלטס מעגסטו עס געבן פארקויפן פאר א גוי אדער אוועקגעבן בחינם. פרעגט די גמרא ורבי יודא וואס וועט רבי יודא ענטפערן אפשר טאקע האט וועגן דעם די תורה געשריבן או און אויב אזוי איז רבי מאיר יא גערעכט אז מען קען טוהן וויאזוי מען וויל בחינם אדער פארקויפן פאר סיי וועם די או איז נאר אז מען דארף מקדים זיין לכתחילה פאר א גר תושב ענטפערט די גמרא הא לא צריך קרא רבי יודא טענה'ט אז דאס אז מען דארף מקדים זיין א גר פאר א גוי אויף דעם וואלט איך נישט געדארפט האבן קיין פסוק בכלל כיוון דגר אתה מצווה להחיותו אויף א גר תושב איז דא א ציווי אז מען דארף אים מפרנס זיין, מען טאר אים נישט לאזן שטארבן, אזוי ווי עס שטייט אין פרשת בחוקותי גר ותושב וחי עמך, ונכרי אי אתה מצווה להחיותו, און אויף א גוי וואס האלט נישט די שבע מצוות איז דאך נישט דא קיין מצוה אז מען דארף אים מפרנס זיין און מחיה זיין, איז אויב אזוי לא צריך קרא דארף איך נישט יעצט קיין ספעציעלע פסוק או אז מען דארף מקדים זיין דעם גר, סברא הוא. ס'איז דאך א סברא אז דאס איז אויכעט נכלל אין גר ותושב וחי עמך, ווייל דורך דעם אז מ'וועט אים שטיצן, מ'וועט אים געבן די נבילה, דורך דעם וועט ער קענען לעבן מיט דיר, ער וועט נישט אונטערפאלן, אלא מאי אז די תורה האט געשריבן או, האט די תורה געוואלט אפטיילן אז ס'מוז זיין דווקא כדברים ככתבם, אז פאר א גר מוז מען געבן בחינם און פאר א גוי מוז מען רעכענען געלט. און די גמרא רעדט נישט אויס וואס רבי מאיר וועט ענטפערן אויף דעם, אבער באלד וועט מען שוין אויסרעדן א תירוץ אויף דעם. יעצט גיי מיר צוריק צו חזקיה און ר' אבהו, רבי אבהו האט דאך געזאגט אז סתם אזוי ווען ס'שטייט אז מ'טאר נישט עפעס עסן מיינט דאס אז מ'טאר אויך נישט הנאה האבן, אויסער אז די תורה גיבט א ספעציעלע היתר, פונקט ווי מ'זעהט ביי נבילה אז די תורה האט מתיר געווען די הנאה, און דאס איז לכאורה די לימוד אויף די גאנצע תורה אז דארט ווי די תורה איז נישט מתיר בפירוש די הנאה טאר מען נישט הנאה האבן אויך נישט. טענה'ט די גמרא בשלמא לר' מאיר, אויב איך וועל זאגן אז ר' אבהו גייט אזוי ווי די שיטה פון די תנא ר' מאיר, דאמר אחד גר, ואחד נכרי בין במכירה בין בנתינה, אז מען מעג טון מיט די נבילה וואס מען וויל, סיי ביי א גוי סיי ביי א גר תושב קען מען געבן אדער בחינם אדער רעכענען געלט, וואס לויט ר' מאיר ווען ס'שטייט לגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי האט נישט די תורה געוואלט הייסן מ'זאל טון עפעס א ספעציעלע מצוה אז מען זאל דווקא טון אזוי אדער אזוי, נאר מען קען סיי ווי טון וויאזוי מען וויל. און אויב אזוי וואלט דאך די תורה געקענט אינגאנצן שווייגן און נישט שרייבן לגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי, און איך וואלט אליינס געוואוסט אז די תורה האט גע'אסר'ט נאר לא תאכלו נבילה, מען טאר עס נישט עסן, אבער פאר א גוי אדער פאר א גר תושב קען איך עס יא אוועקגעבן אדער בחינם אדער פאר געלט, איז מדאיצטריך קרא למישרא נבילה בהנאה. דאס אליין אז די תורה האט געדארפט שרייבן די גאנצע פסוק מיינט דאס אז די תורה האט געוואלט בכלל מתיר זיין בהנאה, און פון דעם וויל איך טאקע ארויסנעמען הא כל איסורין שבתורה אסורין בין באכילה בין בהנאה, אז אלע אנדערע איסורים אפילו ווען די תורה האט נאר געשריבן אז מען טאר עס נישט עסן, וועל איך שוין יעצט וויסן אז מען טאר נישט הנאה האבן אויך נישט, ווייל פאר דעם אליין האט די תורה דא געשריבן אז מען מעג יא הנאה האבן כדי דו זאלסט וויסן אז ערגעץ אנדערש ווי איך שרייב דיר נישט אז דו מעגסט הנאה האבן, מיין איך אז דו טארסט נישט הנאה האבן אויך נישט. איז אויב רבי אבהו האט געהאלטן ווי דער תנא רבי מאיר האט ער זייער א גוטע ראיה פון נבילה אז אין די גאנצע תורה טאר מען נישט הנאה האבן. אלא לרבי יהודה, אויב רבי אבהו זאל גיין ווי די שיטה פון רבי יהודה דאמר דברים ככתבם הוא דאתא, אז די גאנצע פסוק האט די תורה געשריבן טאקע אז מען מוז טון אזוי ווי ס'שטייט אז פאר א גר זאל מען דווקא געבן בחינם און פאר א גוי זאל מען דווקא רעכענען געלט, קענסט דאך שוין נישט זאגן אז דער פסוק וואלט געדארפט שווייגן, און בכלל נישט שרייבן די גאנצע פסוק לגר אשר בשעריך תתננה ומכור לנוכרי, ווייל דעמאלטס וואלט איך ווען יא געמיינט אז מען קען טוהן וואס מען וויל, מען קען רעכענען געלט, מען קען עס געבן בחינם, האט דאך די תורה געמוזט דאס אליין שרייבן, אז אויב מען געט עס פאר א גר טאר מען נישט רעכענען געלט, אויב מען געט עס פאר א גוי מוז מען רעכענען געלט, הא כל איסורין שבתורה מנא ליה דאסירין בהנאה, אויב אזוי פון ווי האסטו א מקור אז אלע אנדערע איסורין פון די תורה אפילו ווען ס'שטייט נאר אז מען טאר עס נישט עסן טאר מען אויך נישט הנאה האבן, קענסט נישט זאגן אז. ווייל מען זעט אז ביי נבילה האט עס די תורה געמוזט מתיר זיין איז א סימן אז ערגעץ אנדערש איז אסור, ווייל דאס וואס די תורה האט געשריבן לגר אשר בשעריך תתננה מיינט נישט אז ער האט געוואלט מתיר זיין בהנאה, איך קען דיר זאגן אז דאס אז מען מעג הנאה האבן וואלט איך שוין אליין געוואוסט, ווייל ס'שטייט נאר אז מען טאר עס נישט עסן, פארשטיי איך אליין אז מען טאר נישט הנאה האבן, די תורה האט עס נאר געשריבן צו זאגן די דין אז דו טארסט נישט רעכענען געלט פאר א גר, און דו טארסט נישט געבן בחינם פאר א גוי, איז פון וואו וועט רבי אבהו נעמען די מקור אז איבעראל ווען ס'שטייט אז מען טאר נישט עסן טאר מען אויך נישט הנאה האבן? תוספות פרעגט א קשיא, אז אפילו אויב רבי אבהו האלט ווי רבי מאיר קען מען אויך פרעגן די זעלבע קשיא, ווער זאגט אז די תורה האט געשריבן לגר אשר בשעריך מתיר צו זיין בהנאה, אפשר האט עס די תורה געשריבן נאר צו זאגן אז מען דארף מקדים זיין א גר פאר א גוי, ווייל ווען נישט וואלט איך ווען געמיינט אז טאמער עס איז דא א גר אדער א גוי קען איך עס געבן פאר וועם איך וויל, איך וואלט עס געקענט געבן אפילו פאר די נוכרי ערשט. ענטפערט תוספות אז ר' מאיר איז אויך מודה צו די סברה וואס ר' יודא האט פריער געזאגט אז וויבאלד ס'שטייט דאך ביי א גר תושב וחי עמך איז דאס א שכל'דיגע זאך אז איך ווייס אליינס אז ווען א גר קומט מיט א גוי דארף איך עס געבן קודם פארן גר און ממילא ווען די תורה וואלט בכלל נישט געשריבן לגר אשר בשעריך תתננה ומכור לנוכרי וואלט איך אויך אליינס געוויסט די דין אז מען דארף מקדים זיין א גר פאר א גוי. איז אויב אזוי די סיבה וואס די תורה האט עס יא געשריבן איז פשוט מתיר צו זיין בהנאה צו ווייזן אז נאר נבילה איז מותר בהנאה, אבער ערגעץ אנדערש ווי ס'שטייט אז מען טאר עס נישט עסן טאר מען נישט הנאה האבן. איי אויב דו זאגסט אז דו וואלסט דאס געוואוסט מיטן שכל אז מען דארף מקדים זיין א גר פאר א גוי, פארוואס האט פריער די גמרא געזאגט אז לויט ר' מאיר לערן איך דאס ארויס פון או אז פארדעם האט די תורה געדארפט שרייבן א איבריגע ווארט אוי? די תירוץ אויף דעם איז אז וויבאלד די תורה האט דאך שוין יעצט געשריבן די גאנצע זאך לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומכור לנוכרי, כדי צו וויסן אז ערגעץ אנדערש איז אסור בהנאה נאר דא איז מותר בהנאה, איז אויב ס'וואלט נישט געשטאנען די ווארט או נאר ס'וואלט געשטאנען ומכור לנוכרי, וואלט איך מיך געקענט טועה זיין און זאגן אז פאר דעם האט עס די פסוק געשריבן, די גאנצע לגר אשר בשעריך ואכלה ומכור לנוכרי, צו זאגן טאקע אז מען דארף נישט מקדים זיין דעם גר פאר די נוכרי, פאר דעם שטייט טאקע ומכור, און מען רעדט דאך אלעס ווען ס'וואלט געשטאנען אן די ווארט או, וואלט איך מיך טועה געווען אז די תורה וויל זאגן אז מען זאל נישט מקדים זיין דעם גר פארן גוי. איי ס'שטייט וחי עמך, יא, דאס מיינט אז מען טאר נישט לאזן פאלן דעם גוי, אבער דא סתם ווען מען געבט אוועק נבילה, קען מען עס געבן פונקט אזוי פאר א נוכרי ווי פאר א גר תושב, און אויב אזוי וואלט איך נישט געוואוסט, אז איבעראל ווי ס'שטייט אז מ'טאר נישט עסן א זאך טאר מען נישט הנאה האבן דערפון, ווייל איך וואלט געזאגט אז די פסוק איז נישט געקומען מתיר זיין הנאה, די פסוק איז געקומען טאקע דיר זאגן אז מ'דארף נישט מקדים זיין דעם גר פאר'ן נוכרי, פארדעם מוז שטיין די ווארט או, צו ווייזן אז מ'דארף יא מקדים זיין דעם גר פאר די נוכרי, מאך נישט דעם טעות. איי פארוואס דען האב איך געשריבן די גאנצע פסוק? דאס ווייס איך דאך פון שכל אליין אויכעט אז מען דארף מקדים זיין דעם גר פארן גוי, ווייל ס'שטייט דאך גר ותושב וחי עמך, און דעמאלטס וועל איך מוזן קומען צו א מסקנא אז פארדעם האט עס די תורה געשריבן מתיר צו זיין בהנאה און אזוי וועל איך טאקע וויסן אז אלע אנדערע זאכן וואס עס שטייט אז מען טאר נישט עסן טאר מען נישט הנאה האבן אויך נישט. לויט תוס' קומט יעצט אויס אז דער תנא רבי מאיר אליין מוז גיין מיט די שיטה פון רבי אבהו דער אמורא אז איבעראל וואו ס'שטייט סתם אז מ'טאר נישט עסן טאר מען נישט הנאה האבן אויך נישט ווייל לויט רבי מאיר ווען די תורה האט דא געשריבן די גאנצע פסוק לגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי ווער איך דא גארנישט געוואר קיין שום נייע זאך דאס אז מ'דארף מקדים זיין א גר פאר א נוכרי ווייס איך דאך שוין פון שכל. אויך זאגט אונז נישט די תורה אז מען מוז דווקא פאר אים געבן בחינם און פאר יענעם פארקויפן, ווייל ר' מאיר האלט דאך אז מען מעג טון וויאזוי מען וויל, און די אלע זאכן וואלט איך שוין געוואוסט אפילו ווען ס'שטייט בכלל נישט דער פסוק, און אויב ס'שטייט יא דער פסוק איז די איינציגסטע זאך פארוואס די תורה האט עס געשריבן צו ווייזן אז דא מעג מען יא הנאה האבן, צו ווייזן אז ערגעץ אנדערש ווען ס'שטייט אז מען טאר נישט עסן טאר מען נישט הנאה האבן. און אויבן אויף דארף יעצט אויסקומען אז לויט די תנא ר' יהודה וואס די תורה האט דאך געשריבן די פסוק לגר אשר בשעריך תתננה מודיע צו זיין אז מען מוז עס געבן דווקא פאר א גר בחינם און פאר א גוי פאר געלט דארף אויסקומען אז די תנא ר' יהודה האלט ווי די שיטה פון די אמורא חזקיה אז די אנדערע איסורים פון די תורה ווען ס'שטייט סתם אז מען טאר נישט עסן מעג מען יא הנאה האבן ווייל דו קענסט נישט זאגן אז די תורה האט דא געשריבן די פסוק צו ווייזן אז נאר דא מעג מען הנאה האבן און ערגעץ אנדערש נישט ווייל די תורה האט דאך דא געשריבן צו ווייזן אז מען דארף געבן בחינם פאר א גר און פארקויפן פאר א גוי, און אויב אזוי אויבן אויף דארף אויסקומען אז די תנא רבי יהודה קען נאר אויסקומען ווי די שיטה פון חזקי' און דאס איז די גמרא'ס קשיא דא אלא לרבי יהודה לויט די תנא רבי יהודה דאס מיינט אז אויב רבי אבהו וועט וועלן לערנען ווי רבי יהודה פון ווי וועט ער וויסן אז ביי אנדערע פלעצער ווען ס'שטייט אז מ'טאר נישט עסן טאר מען נישט הנאה האבן ער קען עס נישט ארויסלערנען פון נבילה גייט די גמרא יעצט ענטפערן אז רבי אבהו דער אמורא קען האלטן אפילו ווי די תנא רבי יהודה אויך און דאך וועט ער עס טאקע וויסן פון א אנדערע מקור און פאר מ'גייט ווייטער קומט אויס אז דער אמורא חזקיה וועט מוזן זאגן איך האלט ווי די תנא רבי יהודה, ווייל טאמער האלט ער ווי רבי מאיר, איז דאך איבריג די גאנצע פסוק פון לגר אשר בשעריך תתננה, איז חזקיה וועט מוזן האלטן ווי רבי יהודה אז לגר אשר בשעריך תתננה האט די תורה געשריבן לדברים ככתבן, ווען נישט וואלט איך געמיינט אז מען מעג געבן בחינם פאר ביידע אדער פאר געלט פאר ביידע און די תורה וויל עס מסדר זיין אז מען מוז דווקא אזוי טוהן, און ממילא קענסטו נישט ברענגען פון דא קיין ראיה אז נאר דא איז מותר בהנאה אבער ערגעץ אנדערש איז אסור בהנאה. רבי אבהו אויבן אויף וואלט געדארפט קענען אויסקומען נאר ווי רבי מאיר, ווי די גמרא האט דא געזאגט בשלמא לרבי מאיר, און די גמרא גייט יעצט ענטפערן א תירוץ אז רבי אבהו קען אויכעט האלטן ווי רבי יהודה און דאך וועט ער עס טאקע וויסן פון א צווייטע מקור, ענטפערט די גמרא נפקא ליה, רבי אבהו וועט עס ארויסלערנען אויב ער האלט ווי רבי יהודה, מלכלב תשליכון אותו. דאס איז אין פרשת משפטים ווען ס'שטייט די איסור פון טרייפה בשר בשדה טריפה לא תאכלו, שטייט לכלב תשליכון אותו, מ'זאל ווארפן די טרייפענע פלייש פאר א הונט, טרייפה מיינט א בהמה וואס האט באקומען אזא שטארקע מכה אז זי גייט דערפון שטארבן עווענטועל, זאגט די תורה אז אפילו מען האט עס געהעריג גע'שחט'ן נאך פאר זי איז געשטארבן טאר מען עס נישט עסן נאר מען זאל עס געבן פאר א הונט. און דא גיימיר אריבער צו דף כב עמוד א', די ווארט אותו איז דאך איבריג ס'וואלט געדארפט שטיין לכלב תשליכון, די אותו איז א מיעוט, אותו אתה משליך לכלב. נאר טרייפה איז מותר בהנאה, אבער ואי אתה משליך לכלב כל איסורין שבתורה, ווייל ערגעץ אנדערש ווען די תורה האט גע'אסר'ט צו עסן א זאך, טארסט עס נישט ווארפן פאר א הונט ווייל דאס איז א הנאה און מען טאר נישט הנאה האבן. רשי פרעגט שוין פארוואס דארף איך צוקומען צו אותו, אפילו ווען ס'וואלט סתם אזוי געשטאנען לכלב תשליכון קען מען דאך לערנען אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט ביי נבילה, דאס אליין אז די תורה האט געדארפט געבן א היתר אז מ'זאל עס געבן פאר א הונט, ווייס איך אז ערגעץ אנדערש טאר מען עס נישט געבן פאר א הונט און מ'טאר נישט הנאה האבן. ענטפערט רשי ווען ס'וואלט נישט געשטאנען אותו וואלט איך געזאגט אז דאס וואס די תורה האט געזאגט לכלב תשליכון איז נישט ווייל די תורה וויל עס מתיר זיין בהנאה נאר די תורה האט דארט געוואלט מען זאל עס דווקא געבן פאר א הונט אלס א שכר וואס שטייט דאך ביי יציאת מצרים אז די הינט האבן נישט לא יחרץ כלב לשונו און דער אייבערשטער איז דאך נישט מקפח קיין שכר כל בריה און ער באצאלט פאר יעדעם איינעם אפילו פאר א הונט און דעריבער האט ער געהייסן מען זאל געבן די טרייפע פאר א הונט און לויט דעם וועט אויסקומען אז די שכר פונעם כלב איז נאך גרעסער ווי די שכר פון א גוי, ווייל א נבילה איז דאך א מיסערע זאך ווי א טרייפה, א נבילה מיינט דאך א בהמה וואס איז געשטארבן פון זיך אליין, וואס דאס איז זייער א מיסע זאך, דאס מוז שוין זיין זייער קראנק, טרייפה איז אויכעט א קראנקע זאך, אבער עס איז נאכנישט געשטארבן, און דער אייבערשטער האט עס געהייסן געבן פאר א הונט, אויב אזוי וואלט איך נישט געוואוסט אז די תורה האט עס געוואלט מתיר זיין דווקא בהנאה, און ווייל ס'שטייט אותו איז דאס א מיעוט אז דווקא דא מעג מען הנאה האבן, אבער ערגעץ אנדערש, ביי אנדערע איסורים וואו ס'שטייט אז מ'טאר נישט עסן טאר מען נישט הנאה האבן. פרעגט די גמרא ורבי מאיר וואס וועט ער טוהן מיט די איבריגע ווארט אותו, רבי מאיר האט דאך שוין ארויסגעלערנט אז אלע אנדערע לא תאכל פון די תורה איז אסור בהנאה פון נבילה, ווייל די תורה האט געדארפט מתיר זיין נבילה בהנאה איז א סימן ערגעץ אנדערש איז אסור בהנאה, וואס וועט ער דא טוהן מיט די איבריגע אותו? און די קשיא אויף רבי מאיר איז נאר וואס טוה איך מיט די אותו, ווייל דאס אז די תורה האט געדארפט מתיר זיין טרייפה בהנאה איז זייער גוט, ווייל רבי מאיר האט דאך שוין פריער געזאגט אז ווייל ביי נבילה האט די תורה מתיר געווען איז משמע אז ביי אנדערע איסורים וואלט עס אסור געווען בהנאה, דארף איך דא א היתר אז לכלב תשליכון אז מען מעג עס יא געבן פאר א הונט און הנאה האבן דערפון, אבער וואס זאל איך טון מיט די איבעריגע ווארט אותו? ענטפערט די גמרא אותו אתה משליך לכלב, דווקא טרייפה מעגסטו ווארפן פאר א הונט און ס'איז מותר בהנאה, ואי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה, טאמער א מענטש האט גענומען א חולין'דיגע בהמה וואס איז נישט קדשים און ער האט עס גע'שחט'ן אין די עזרה, דאס וועסטו נישט טארן ווארפן פאר א הונט אפילו, ווייל מען טאר אפילו נישט הנאה האבן דערפון. און לכאורה פארוואס דארף איך א ספעציעלע לימוד אז מען טאר נישט הנאה האבן פון חולין שנשחטו באזהרה? ר' מאיר ווייסט דאך שוין פון נבילה אז יעדע איסור וואס מען טאר נישט עסן טאר מען אויך נישט הנאה האבן דערפון, זאגט שוין רש י, ווייל אויף חולין שנשחטו בעזרה שטייט נישט בפירוש אז מען טאר עס נישט עסן, ווען ס'וואלט געשטאנען א לשון לא תאכלו, חולין שנשחטו בעזרה, ביסטו גערעכט, ווייס איך אז מ'טאר נישט הנאה האבן דערפון אויך נישט. די גאנצע איסור לערנט מען נאר ארויס אז ס'שטייט כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלקיך, דאס מיינט אז אויב א מענטש וועט וואוינען ווייט פון די בית המקדש, און ער וועט וועלן עסן פלייש וועט ער עס נישט קענען ברענגען יעדעס מאל אלס א קרבן שלמים ווייל ער וואוינט ווייט, האט די תורה געגעבן א היתר, וזבחת מבקרך ומצאנך ואכלת. אז מען מעג עסן אפילו סתם חולין פלייש, מען מעג שעכטן און עסן, האבן די חכמים געדרשנט כי ירחק ממך וזבחת ואכלת, אז דו מעגסט נאר שעכטן בריחוק מקום, אויב דו שעכטסט א חולין, מוזטו שעכטן דווקא אינדערויסן פון די עזרה, ווייט אוועק, אבער נישט אין די עזרה, בקירוב מקום אליין טארסטו עס נישט שעכטן, און טאמער דו האסט עס יא געשאכטן איז נישט דא די היתר פון ואכלת אז דו מעגסט עס עסן. דאס וועט אויסקומען אז דו טארסט עס נישט עסן, און אויב אזוי שטייט דאך נישט בפירוש אז מען טאר נישט עסן חולין שנשחטו בעזרה, וואלט איך געקענט מיינען אז פון די לימוד כי ירחק ממך המקום וועט נאר אויסקומען אז מען טאר עס נישט עסן אבער הנאה האבן מעג מען יא, פארדעם דארף איך א ספעציעלע פסוק א מיעוט אז נאר טריפה מעג מען הנאה האבן אבער חולין שנשחטו בעזרה נישט. וויאזוי ווייס איך אז דער פסוק פון אותו קומט דווקא ממעט זיין חולין שנשחטו בעזרה? וואס האט טריפה מיט חולין שנשחטו בעזרה איך זאל זאגן אז דער פסוק האט פונקט אים געמיינט? ברענגט שוין רש"י צו א גמרא אין חולין דף ס"ח א דרשה אז ביי די איסור פון טריפה שטייט ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. די ווארט בשדה איז דאך איבריג וואס איז מיר א חילוק צו די בהמה איז צעפיקט געווארן אויפן פעלד צו ס'איז געשעהן ערגעץ אנדערש, ובשר טריפה לא תאכלו וואלט געדארפט שטיין. איז פאר דעם דרש'נען חזל פון די ווארט בשדה וויבאלד ס'איז דאך דא א דין אז האט מען גע'שחט'ן א בהמה און מען געטראפן א קינד אינעווענדיג אין איר בויך ווערט די עובר מותר בשחיטת די מאמע און מען דארף נישט עקסטער שעכטן דעם קינד. וואס וועט אבער זיין אויב די קינד האט ארויסגעשטעקט די הענט פון די בויך פון די מאמע'ן נאך פאר מען גע'שחט'ן די מאמע, און אפילו האט נאכדעם צוריק אריינגענומען די הענט, וויבאלד די הענט איז שוין אמאל געווען אינדערויסן, וועט די הענט נישט מותר ווערן דורך שחיטת אמו, און די אבר וועט מען נישט טארן עסן. דאס לערנט מען ארויס פון בשדה, ובשר בשדה, פלייש וואס האט זיך ארויסגעשטעקט חוץ למחיצות, אזוי ווי א פעלד וואס האט נישט קיין מחיצות, און די הענט פון די קינד איז ארויסגעגאנגען פון די מחיצות פון די מאמע, טריפה, האט די זעלבע דין אזוי ווי טריפה אז לא תאכלו מען וועט דעם אבר נישט טארן עסן. קומט אויס אז ביי די איסור פון טריפה האט שוין אויך די תורה כולל געווען און מרמז געווען נאך א איסור פון חוץ למחיצתו, די עובר וואס האט ארויסגעשטעקט די הענט אינדרויסן פון די מאמע. קומט יעצט אויס אז ווען די תורה זאגט לכלב תשליכון אותו אז טריפה זאל מען ווארפן פאר א הונט גייט דאס אויך ארויף, אויף די הענט וואס האט זיך ארויסגעשטעלט און ער איז נישט ניתר געווארן בשחיטת אמו, וואס די תורה האט דאך געזאגט אז ער איז אויך אזוי ווי טריפה, איז אויף אים דא אויך די היתר אז מען מעג אים ווארפן פאר א הונט. און אויב אזוי איז זייער שיין די לימוד, לכלב תשליכון אותו, דווקא אים, דער אבר, וואס האט זיך ארויסגעשטעקט חוץ למחיצתו, וואס אונז האמיר געדרשנט פון די איבריגע ווארט בשדה אז מען טאר אים נישט עסן און מען דארף אים ווארפן פאר די הונט, איז דווקא אותו, דער אבר וואס איז נאסר געווארן משום חוץ למחיצתו. ס'איז אבער דא א אנדערע זאך וואס איז אויכעט אסור געווארן וועגן מחיצה, דאס מיינט חולין שנשחטו בעזרה איז אויך אסור וועגן מחיצה ווייל מ'האט אים אריינגעברענגט אין די מחיצה פון די עזרה, יענע זאך טארסטו נישט געבן פאר די הינט ווייל מ'טאר נישט הנאה האבן. יעצט פארשטייט מען שוין פארוואס די ווארט אותו קומט פונקט ממעט זיין חולין שנשחטו בעזרה, ס'איז נישט סתם מ'האט געברענגט עפעס א דין פון די פרעמד, ווייל ס'איז זייער שיין מרומז אותו דווקא די זאך וואס האט ער דא גע'אסר'ט משום מחיצה וועגן בשדה דאס זאלסטו ווארפן פאר א הינט, אבער א אנדערע זאך וואס איז אויך אסור וועגן א מחיצה, חולין שנשחטו בעזרה. דאס זאלסטו נישט ווארפן פאר קיין הונט ווייל ס'איז אסור בהנאה. פרעגט די גמרא ואידך די אנדערע תנא וואס מיינט ר' יודא, און מ'רעדט דא ווייטער פון ר' אבהו אליבא דר' יודא, וואס ער האט זיך ארויסגעלערנט פון אותו אז נאר פון טרייפה מעג מען הנאה האבן אבער אנדערע איסורים וואס די תורה האט גע'אסר'ט צו עסן טאר מען נישט הנאה האבן אויך נישט, פון ווי וועט ער וויסן אז חולין שנשחטו בעזרה איז אסור בהנאה? ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא, לויט ר' יודא העט די איסור הנאה פון חולין שנשחטו בעזרה טאקע נישט זיין מן התורה ווייל איך האב נישט קיין לימוד אויף דעם. אזוי האט רש"י אפגעלערנט דא די קשיא און די לעצטע תירוץ פון די גמרא דא, און פון רש"י איז משמע אז די עצם איסור אכילה אויף חולין שנשחטו בעזרה איז לויט ר' יודא יא א דאורייתא, אבער איך האב נישט קיין מקור אויף קיין איסור הנאה, ווייל סוף כל סוף שטייט דאך נישט בפירוש אז מען טאר עס נישט עסן, וואלט ווען געשטאנען אז מען טאר נישט עסן חולין שנשחטו בעזרה וואלט איך געוואוסט אז מען טאר נישט הנאה האבן דערפון אויך נישט. אזוי ווי אלע איסורים פון די תורה וואס שטייט סתם לא תאכלו מ'טאר נישט הנאה האבן דערפון אבער וויבאלד ס'שטייט נישט בפירוש אז מ'טאר נישט עסן און מ'לערנט עס נאר ארויס פון כי ירחק ממך המקום האב איך נאר טאקע א איסור אכילה אבער א איסור הנאה האב איך נישט קיין מקור דערויף.